וואס איך געדענק פון אסיף דימוב, צווייטער באנד, קאפיטל דרײַ, אין יאנואר האבן זיך אין קליינעם טעאטער אנגעהויבן די פראבעס פון מיין דראמע שטימע פון בלוט, געפירט האט די פראבעס מיין אלטער פריינד דער רעזשיסאר קארפאוו וועלכער האט. געהאט פארלאזן דעם קייזערליכן אלעקסאנדער טעאטער און איז איבערגעגאנגען צו סוווארינען. צו דער צייט בין איך שוין געווען אן אייגענער מענטש הינטער די קוליסן פון דעם דאזיגן טעאטער. איך האב דאך געוואונען דעם פרייז. זיי האבן מיך אויסגעקליבן, געגעבן געלט, דריי הונדערט רובל, געגעבן מיר א גרויסע רעקלאמע, א זעלטענעם שאנס. אמת, די זיי זענען מיר געווען פרעמד. עטליכע פון זיי זענען געווען פארבונדן מיט דער צייטונג נאוואיע וורעמיא, וואס האט געהאט א גאנץ פעסטע רעפוטאציע. זי איז געווען קעגן ליבעראלע רעפארמען, איז געווען מאנארכיסטיש, האט געשריבן שארף קעגן יידן. אבער דאס איז דאך געווען די צייטונג, ניט דער קליינער מאלי טעאטער. אמת, צווישן די שוישפילער זענען יידן כמעט ווי ניט געווען. דער שוישפילער טינסקי, וועמעס אמת'ער נאָמען איז געווען שיף, האָט זיך געשמדט. אָבער דער רעזשיסאָר קאַרפּאָוו איז געווען אַ ליבעראַלער, פֿרײַדענקענדיקער מאַן, אַ געוועזענער פֿאַרשיקטער פּאָליטישער פֿאַרברעכער. און דער ייד קוגיל איז געווען איינער פֿון די דירעקטאָרן. די באַציִונגען צווישן יידן און קריסטן זענען געווען העכסט טאָלעראַנט. מיך פערזענליך האבן זיי אויפגענומען זייער פריינטליך, טא וואס האב איך שוין פערזענליך געקאנט פילן צו די דאזיגע מענטשן אחוץ טיפע דאנקבארקייט? מיין אינטערעס צום קליינעם טעאטער איז געווען ניט נאר צוליב דער קונסט, דער שענער שפראך פון די געטער. צווישן די שוישפילערינס פון טעאטער איז געווען א יונג מיידל אין אנהויב פון אירע צוואנציגער,

נאדעזשדא אדער פארקירצט נאדיא ווי איך האב געהאט די זכיה זי צו רופן, האט מיר ערקלערט אז זיי אלע שטאמען פון טשעכן. אזוי ווי זי, נאדיא, ווי מען זאגט איז זייער ענליך צו דער באבע'ן, האט זי זיך צוגעגעבן דער באבע'ס נאמען באראזדינא. עפעס פראנצויזישעס איז געווען אין דעם אויסזען פון דער יונגער שוישפילערין. איר חן איז געווען דורכאויס ניט קיין רוסישער. אזוי זענען אויך געווען אירע קאפריזן און די טשיקאווע קאמבינאציע פון פראקטישער אויסגערעכנטקייט מיט ניט-פראקטישן לייכטזין, וועלכער האט זיך פון צייט צו צייט באוויזן אין דער אדער אנדער פארם. צו מיר האט זי זיך באצויגן זייער ניט גלייך, ווייל זי האט פשוט ניט געוואוסט וואס צו טאן מיט דעם מאדנעם יידישן בחור וואס קומט, זיצט דאָ בײַ איר אַ פּאָר גוטע שעה, שװײַגט און האַלט אין אײן קוקן אױף איר. זי האָט אױך ניט געװוּסט װאָס צו טאָן מיט די בריװ, װאָס זי האָט געקראָגן פֿון דעם שװײַגנדיקן סטודענט. יעדן טאָג, און אַ מאָל צװײ און דרײַ מאָל אַ טאָג, האָב איך איר צוגעשיקט אַ בריװ. און יעדער בריװ איז געװען ניט גלאַט אַ צעטעלע, נאָר אַ מין גײַסטיקער ראַפּאָרט פֿון פֿיר אַכט און צוועלף זייטן געדיכט אָנגעשריבן. אַזוי איז עס אָנגעגאַנגען מאָנאַטן לאַנג, די לאַנגע ווינטער-מאָנאַטן פֿון פּעטערבורג. איין מאָל האָט זי מיר גאַנץ ערנסט געפֿרעגט, ווער שרײַבט דאָס פֿאַר אײַך די אַלע בריוו? דער מענטש איז זיכער א פילאזאף. איך קען אבער ניט פארשטיין פארוואס ער לאזט אייך אונטערשרייבן אלע זיינע בריוו און פארוואס ער ווייזט זיך אליין ניט. דאס איז געווען איידער איך האב באקומען דעם פרייז. איצט ווען דאס האט פאסירט האט זי אנגעהויבן קוקן אויף מיר מיט אנדערע אויגן און דאך האט זי זיך געוואונדערט, א, אייערע בריוו צו מיר זענען אזוי אינטערעסאנט אבער ווען איר קומט צו מיר ווייסט איר ניט וואָס צו רעדן, און ווען איר עפֿנט שוין יאָ דאָס מויל, איז עס גאָר ניט אינטערעסאַנט. האָט איר טאַקע אָנגעשריבן די פּיעסע אַליין? אַ ביסל שפּעטער, ווען זי האָט זיך שוין איבערצײַגט, אַז איך בין דאָס דער מחבר פֿון די בריוו און פֿון דער פּיעסע אויך, האָט זי געזאָגט, אַז זי ווייס ניט וואָס צו טאָן מיט די אַלע קאַסטנס, וואָס זענען אָנגעפּאַקט ביז איבערן ברעג מיט מײַנע בריוו. האב איך עפעס קעגן דעם אז זי זאל אפשיקן די דאזיגע קאסטנס קיין מאסקווע? זיי, די מוזילס, האבן אין מאסקווע אן אייגן הויז מיט א גרויסן בוידעם. מיינע בריוועלן קענען זיך רואיג ליגן אויפן בוידעם. דארט איז טרוקן און דאס הויז איז געזיכערט קעגן א פייער. איך האב געענטפערט אז זי קען אוועקשיקן אפאר פוט בריוו קיין מאסקווע. איך וועל איר שוין צושיקן נייע. ביי דעם איז עס טאקע געבליבן, איך בין ווייטער אנגעגאנגען מיט מיין בריוו ארבעט, אבער ביסלעכווייז איז דער טאן און די טעמע פון מיין שרייבן צו איר געווען אנדערש. איצט האט נאדזשדא שוין נישט געזאגט אז איך, אדער דער וואס טוט די ארבעט פאר מיר, איז א פילאזאף, נאר א ראמאנטיקער, און עפענענדיג אירע אויגן אזוי ווי מען עפענט א פארמאכטע טיר אדער פענסטער, האט זי מיך פארגאסן מיט פרישקייט פון איר יונגן בליק. דאס איז געווען דער איינדרוק פון איר בליק. זי האט נישט געקוקט, נאר באגאסן אייך מיט דער רייפער פרישקייט פון איר שענער יוגנט. די שווארצע אויגן פון דער פראנצויזישער באבע האבן אייך געבראכט דעם הויך פון לעבן. דאס איז געווען דאס שענסטע אין איר, און אפשר נאך דער ווארימער פריינדליכער און א קאפיטשקע געמאכטער שמייכל וואס האט געשפילט ארום דער נאז, מויל. די נאז איז געווען אביסל צו לאנג, דאס מויל צו ברייט, אבער דאס האט איר ניט געשאדט, דער איינגעבארענער חן אירער האט אלץ פארדעקט, אלץ גוט געמאכט אין מיינע אויגן. זי האט מיך דערמאנט אן מיין מאמע, ווי די מאמע איז געווען אמאל, מיט יארן צוריק, אין דעם וואס זי דערמאנט מיר מיין מאמען, איז באשטאנען נאדיא'ס מאכט איבער מיר. איז זי געווען א טאלאנטירטע שוישפילערן? מיט פולשטענדיגער זיכערקייט קען איך זאגן, ניין. אבער זי איז געווען ניט ערגער און ניט בעסער ווי אנדערע יונגע שוישפילערנס, וואס אנשטאט פארשטעלונגס-קראפט האבן זיי חן, שיינע דיקציע און נאך שענערע אויגן, אין די פּיעסן וועלכע זי האָט געשפּילט זענען געווען יונגע מיידלעך, אומגעפער פון איר עלטער, און געמאָלן זענען די דאָזיקע כאַראַקטערס געווען אויך בלעך, ניט אָריגינעל. עפּעס אַ מיידעלע, וואָס גייט אַרום אַ פאַרליבטע, שפּילט מיט אַ געוויסער טעכניק, און די טעכניק איז, אַזוי צו זאָגן, ביי איר געווען אין דער משפּחה, האָט נאַדזשדאַ געשפּילט, דאָס הייסט, אַרומגעגאַנגען גאַנץ אנגענעם אויף דער בינע. קיין גרויסן ווערט האט דאס יעדנפאלס ניט געהאט. נאר גארניט, מען האט אפלאדירט, און אירע פארערער האבן נאך דער פארשטעלונג געזאגט אז עס איז געווען וואונדערבאר. מיר האט זי קיינמאל ניט אימפאנירט מיט איר טאלאנט. איך האב געשוויגן און האב אויך אפלאדירט. עס איז דאך מער ווי קלאר אז די הויפט-ראלע פון דער יונגער מיידל אין מײַן פּרעמירטער פּיעסע די שטימע פֿון בלוט האָט געקראָגן נאַדיאַ. אַזױ האָט באַשטימט דער רעזשיסאָר קאַרפּאָװ, נאָך אײדער איך האָב געעפֿנט מײַן מױל. נו, ער האָט דאָך געװוּסט װאָס ער טוט. יעדער אײנער אין קלײנעם טעאַטער, און נאָך װײַטער אין די טעאַטער און ליטעראַטור-קרײַזן, האָט געפּלױדערט װעגן מיר און נאַדיאַן. קײן בײזע רכילות האָט מען נישט געטריבן, מען האט פארשטאנען אז דא איז א ראמאנטישער חלום, א פרילינג מעשה'לע פון צוויי יונגע קינדער. ביי איינער פון די פראבן האט זיך באוויזן די אימפאזאנטע פיגור פון סוווארין אליין, דעם באלעבאס פון דעם מאלי טעאטער און פון דער צייטונג נאוואיע וורעמיא. אין דער פראבע האט ער זיך ניט אריינגעמישט, א הויכער, אביסל געבויגן פון עלטער, רײַך, אָבער נאַכלעסיק אָנגעטאָן, איז ער אַרומגעגאַנגען איבער דעם גאַנצן טעאַטער, אָנגעשפּאַרט זיך אויף אַ שווערן שטעקן מיט אַ קרומען הענטל און ניט גערעדט צו קיינעם. איך האָב געזען פֿון ווײַטן זײַן גרויע באָרד, די טיפּישע סוּוואָרינישע זויערקייט אויף דעם ברייטן פּנים, די שטרענגע, בייזע, קלוגע אויגן, האַלב פֿאַלשע און האַלב אויפֿריכטיקע. מיט אומרואיגע טריט, טופּענדיק מיט דעם שטעקן, איז דער מעכטיקער סאַמאָדור אַרומגעגאַנגען אין די טונקעלע קאָרידאָרן, זיך אויפֿגעהויבן אויפֿן צווייטן שטאָק, ווידער אַרונטערגעגאַנגען, ווידער אַרומגעבלאָנדזשעט אין דעם פֿינצטערן טעאַטער, אין זײַן טעאַטער, אַזוי ווי ער וואָלט עפּעס געזוכט און ניט געקאָנט געפֿינען. ער האָט דאָס געזוכט אַן אָרט פֿאַר זיך. אַן אָרט, װוּ ער האָט געקאָנט זײַן מיט זיך אַלײן, װײַט פֿון דער צײַטונג, װעלכע ער האָט געשאַפֿן און געפֿירט און װעלכע האָט אים אַזױ אָפֿט געדריקט און אָנגעפֿילט זײַן אַלט האַרץ מיט האַס. ער האָט געזוכט צו אַנטלױפֿן פֿון מענטשן, װעלכע האָבן אים געװאָלט אָפּנאַרן, אױסנוצן, און װעלכע ער האָט גענאַרט און אױסגענוצט, און אױך געהאַסט און פֿאַראַכט. דאָ, אין די האַלב-רונדע, טונקעלע קאָרידאָרן, האָט סוּוואָרין, דער כיטרער פּאָליטיקער, דער געוועזענער פֿרײַנד פֿון דאָסטאָיעווסקי און דער פֿאַרטיידיקער און אונטערשטיצער פֿון צאַר און זײַן קליקע, דער קאַריעריסט, אַנטיסעמיט, טעאַטראַל, מיליאָנער און זעלבסט-געמאַכטער באַרין, דאָ האָט ער געזוכט צו באַהאַלטן זיך פֿון זיך אַליין, פֿון זײַנע געדאַנקען, פֿון דער וועלט, פֿון זײַנע איינזאַמע אַלטע, קאַלטע יאָרן. ניט צוליב וועלכע עס איז געשעפטן איז ער פּלוצלינג געקומען צו לויפן אַהער עלף אַזייגער אין דער פרי, ווען זיין צייטונגס-טאָג האָט זיך נאָר וואָס געהאַט אָנגעהויבן. אָבער שוין מיד איז דער אַלטער געווען פון דעם טאָג, פון זיין גאַנצער זשורנאַליסטישער פאַלשקייט, וועלכע האָט אים שוין דערריסן, מיד אויך פון זיין משפּחה, פון די זין, וועלכע האָבן אים פאַרסמט און פאַרביטערט זיין לעבן. די דריי זין זיינע זיינען געווען, אלעקסיי דער עלטסטער און דער באגאבסטער, מיכאיל וואס האט אונטערגעשריבן די צייטונג אלס רעדאקטאר, און דער מזיניק באריס, דערווייל נאך א סטודענט. אחוץ דעם איז געווען אויך א טאכטער אנאסטאסיע וואס האט זיי געלערנט שפילן טעאטער אין פאריז. די קינדער האבן זיך שטארק געקריגט צווישן זיך און געפרואווט זיך באפרייען פון דעם טאטנס אייזערנער האנט, שפעטער האט אלעקסיי אינגאנצן זיך אפגעווענדט פון טאטן און געגרינדעט די ליבעראלע לינקע צייטונג רוס, רוסלאנד, וואס האט ביטער געקעמפט מיט דער נאוואיע ווערעמיא. מיר האבן געהערט פון ווייטן די מאנאטאנע שווערע טריט פון דעם איינזאמען אלטן וואס וויל אנטלויפן פון זיך אליין. דריי קלעפ זיינען דאס געווען, טא טא און טוק, דער טוק איז געווען פון שטעקן אבער געקלונגען האט עס אזוי ווי א פארוואונדעטער איינזאמער וואלף מיט אן אונטערגעשלאגענער לאפע וואלט געבלאנדזשעט ארום. סוווארין איז אין טעאטער, סוווארין גייט ארום, סוווארין! האט זיך געהערט א טומל פון אלע זייטן. מען האט מורא פאר אים, פאר זיין סאמאדורסטווא וואס קען זיך יעדע מינוט ארויסווייזן. מען האט קיינמאל ניט געקאנט וויסן וואס ער וועט זאגן און ווי אזוי ער וועט באפעלן וועגן דער אדער יענער זאך, ער אליין האט עס ניט געוואוסט אין פאראויס. ער איז אפט ארויס מיט א שארפן אפילו שמוציגן ווארט, באליידיגט מענשטן און ניט געקוקט צו וועמען ער רעדט דאס. איינמאל, אין אנוועזנהייט פון אלע שוישפילער, איז ער ארויפגעפאלן אויף פאלקאווניק טונאשענסקי, דעמאָלט אַ פּאָפּולערער דראַמען-שרײַבער. ער האָט אים באַליידיקט מיט אַזעלכע ווערטער, אַז דער פּאָלקאָווניק, אויסגעפּוצט מיט זײַנע מיליטער-מעדאַלן, האָט זיך צעוויינט, וואָס זאָל איך טאָן? דערשיסן זיך? ער האָט דאָך באַליידיקט מײַן מונדיר! מיט גרויס מי האָט מען געפּועלט בײַ סוּוואָרינען, אַז ער זאָל זאָגן דעם אָרעמען פּאָלקאָווניק אַ פּאָר ווערטער, וואָס האָבן געקלונגען ווי אַן אַנטשולדיקונג. די פראבע האט זיך פארענדיגט און דער אלטער איז נאך אלץ ארומגעגאנגען, ארומגעבלאנדזשעט טא-טא טוק, פלוצלונג האט ער זיך באוויזן אויף דער איצט ליידיג געווארענע בינע. איך וועל אייך פארשטעלן פאר סוווארינען, האט קארפאוו געזאגט צו מיר. לאמיר דאס אפלייגן אויף אן אנדערש מאל, האב איך זיך געבעטן ביי קארפאוון, איך זע דאך אליין אין וואס פאר א שטימונג ער איז. עס איז ניט שיין, האט ער זיך אפגערופן, סוּוואָרין האָט דאָך פֿאַראַנשטאַלטעט דעם גאַנצן קאָנקורס, ער האָט געגעבן דאָס נויטיקע געלט, ער האָט אײַך שוין דערזען און וועט שפּעטער זײַן אומצופֿרידן, וואָס איר האָט אים איגנאָרירט. מיר זענען צוגעקומען נענטער צו דעם איינזאַמען וואָלף. קאַרפּאָוו האָט אים דערקלערט ווער איך בין. איך האָב געהאַט אַ מאָדנעם געפֿיל בײַם דריקן די האַנט, וואָס האָט געדריקט דאָסטאָיעווסקיס האַנט, קוקן אין די אויגן, וועלכע האָבן אַזוי אָפֿט געקוקט אין טורגעניעווס אויגן, צוהערן זיך צו דער שטימע, צו וועלכער טאָלסטוי האָט זיך צוגעהערט. אַ! האָט סוּוואָרין אויסגעצויגן. זאָגט מיר, איך בעט אײַך, וואָס פֿאַר אַ טשעפּוכאַ האָט איר דאָס אָנגעשריבן פֿאַרן קאָנקורס? איך האָב דערוואַרט אַלצדינג, נאָר ניט אַזאַ באַגריסונג, בפֿרט נאָך פֿון אַ מאַן, וואָס האָט מיר אַליין געגעבן אַ פּרײַז פֿאַר דער טשעפּוכאַ. איך האב געקוקט אויף אים פון אונטן ארויף, ווייל ער איז געווען אסאך העכער פון מיר, געזען זיינע גרויע אויגן, זיין גרוי-גרינע בארד, די ארונטערגעלאזענע אונטערשטע ליפ, און געטראכט אז דאס וויצלט ער זיך אזוי. ניט וויסענדיג וואס צו ענטפערן, האב איך געשמייכעלט. ער האט ווייטער גערעדט און געדרייט אין דער לופטן מיט זיין שווערן שטעקן. בורענין, דער באוואוסטער קריטיקער און אנטיסעמיט, זאגט אז ס'איז טאלאנטפול. מעגליך. מיר דוכט זיך אויס אז ס'איז א טשעפוכא. אבער זיי האבן באשטימט צו געבן אייך דעם פרייז, האב איך אויך מיטגעשטימט. מיר האבן דאך געטראכט אז דאס האט אנגעשריבן באלמאנט, א באוואוסטער דיכטער, פון וועמען איך האלט אויך ניט. נאך מיין מיינונג וועט אייער דראמע דורכפאלן מיט א קראך, אדער האבן א ריזיגן דערפאלג. גיכער וועט זי דורכפאלן. איר דארפט זיך אבער ניט רעכענען מיט מיין מיינונג. איך האב שוין א סך נארישקייטן געזאגט אין מיין לעבן. גייט אן מיט אייער ארבעט, מיר וועלן שוין זען. און ער איז אוועק, איבערלאזנדיק מיך און קארפאוון אין דעם טונקעלן ווינקל. יא, ער איז אין א שלעכטער שטימונג, האט קארפאוו דערקלערט, ווי ער וואלט געוואלט מיך טרייסטן. און דא איז נאך א זאך, ער טראכט אז אין אייער פיעסע האט ער באשריבן זיין פאמיליען לעבן. איך קען דאך גארנישט זיין לעבן, איז דען פאראן דא אן ענליכקייט? ניין, קיין אויסערליכע ענליכקייט איז ניטא, נאר א געוויסע אינערליכע ענליכקייט איז יא פאראן, דערפאר אפשר בעזערט ער זיך. ביי אייך שלאגן און קריגן זיך די מיטגלידער פון משפחה. אין הארצן האבן זיי זיך ליב. אין סוווארינ'ס פאמיליע איז פונקט דאס זעלבע. א געפיל פון האס ליבע בינדט זיי צוזאמען און פאריאגט זיי אין דער זעלבער צייט איינעם פון צווייטן. אבער נעמט זיך נישט צום הארצן וואס ער האט אייך געזאגט, מיר גייען אן מיט אונזער פראגראם. וואס ווייטער עס זענען געגאנגען די פראבעס, אלץ קלארער איז מיר געווארן אז קארפא פארשטייט ניט מיין פיעסע. אז זי איז אים פרעמד און ער ברענגט גארניט ארויס נאר פארקערט ער שטערט נאך. איך האב געפרובט אריינמישן זיך און באלד האט קארפאוו פראטעסטירט, געבעטן מיר זיצן שטיל און נאר צוקוקן. און וואס אייגענטליך האב איך געקאנט זיך אדער אים העלפן? איך בין געווען נאך אן א שום טעאטער דערפארונג און צום ערשטן מאל אין מיין לעבן געזען ווי מען קאכט א טעאטער פארשטעלונג. עס איז דאך ניט מער ווי פראבעס, ביי דער פארשטעלונג וועט שוין זיין אנדערש, האב איך געפרואווט זיך אליין אפנארן. מיין אפטימיזם איז געגאנגען אזוי ווייט, אז איך האב אנגעשריבן דער מאמען אז זי און מיין שוועסטער אנא זאלן קומען צו דער ערשטער פארשטעלונג. איך האב זיי צוגעשיקט דאס נויטיגע געלט פאר דער רייזע, און א פאר טעג שפעטער זענען ביידע אנגעקומען צו נעמען אנטייל אין דער קומענדיגער גרויסער שמחה מיינער. וואוינרעכט פאר זיי האב איך אויך פארזארגט, געפונען א לעגאלן אדרעס וואו מען האט געקאנט רואיג שלאפן אפאר נעכט, זאל די מאמע האבן א שטיקל נחת פון איר געראטענעם זון, זאל זי זען ווי מענטשן שעצן אים און ווי פעטערבורג איז גוט צו אים. און מיין ארעם שוועסטערל, זי האט דאך נארוואס איבערגלעבט אזא שרעקליכע טראגעדיע, פארלארן דעם חתן ערב דער חתונה, כּמעט שטייענדיק אונטער דער חופּה, זאָל זי אויך נעמען אַן אָנטייל אין מײַן פֿרייד. מיט שטאָלץ האָב איך געפֿילט, אַז ניט נאָר בין איך אַן אויסערגעוויינלעכער דראַמען-שרײַבער, דרײַ הונדערט רובל, נאָר אויך אַ זעלטענער געראָטענער זון און ברודער. אַז איך מאַך דאָ אַ קליינעם טעות, איז מיר ניט אײַנגעפֿאַלן. די גענעראַל-פּראָבע איז דורכגעגאַנגען גוט, און יעדער איינער איז געווען צופֿרידן. אזוי איז עס דאך געווענליך, אויב עס גייט גוט איז דאך גוט, אויב אבער עפעס קלאפט ניט איז עס דאך ניט מער ווי א פראבע, מארגן וועט שוין זיין גוט. איין זאך אבער האט זיך ארויסגעוויזן קלאר, די שוישפילערן מיראווא, וועמען קארפאוו האט געגעבן צו שפילן די ראלע פון דער דינסט, א קליינע אבער וויכטיגע ראלע, איז געווען זייער שלעכט, מען קען זאגן גאר פאסקודנע. איך האב געפרעגט קארפאוון, וואס אזוינס האט ער געפונען אין מיראוואן? א בלינדער קען דאך זעהן אז זי איז קיין אקטריסע ניט, האט ער זיך אפגערופן, ווי איך האב דאס גארניט ערווארט. איר ווילט אז דער גרויסער פירשט וולאדימיר אלעקסאנדראוויטש, דעם צאר'ס פעטער, זאל מארגן זעהן אייער פיעסע? נו, דארף מיראווא שפילן?

די שוישפילערן פון קייזערליכן טעאטער, און וולאדימיר איז באפריינדעט מיט דער צווייטער שוועסטער וואס רופט זיך מיראווא. אז מיראווא האט קיין טאלאנט ניט איז א פראגע פאר זיך, די גרויספירשטן קוקן אויף קונסט אנדערש. דער טאג פון דער פרעמיערע איז אנגעקומען, דער גרויסער קליינער טעאטער איז געווען איבערגעפאקט, פֿראַקן, עלעגאַנטע דאַמען-קליידער, בריליאַנטן, אַלערליי אוניפֿאָרמס, מעדאַלן. דער סוּוואָרין-טעאַטער האָט צוגעצויגן צו זיך אַ רײַכן עולם, וואָס איז געווען מער ווי קאָנסערוואַטיוו געשטימט. צווישן דעם גלאַנץ און פּראַכט איז געזעסן אין דער לאָזשע מײַן ביאַליסטאָקער מאַמע מיט דער באַשיידן-פּראָווינציעלער שוועסטער מײַנער. אָבער זיכער. האבן זיי זיך ניט געפילט ביי זיך פארלארן? א קלייניגקייט? זיי זענען דאך אייגענע פון דעם מחבר אליין. ווייניגסטנס האב איך דאס אזוי געפילט פאר זיי. איך אליין האב באשלאסן ניט צו טראגן אין דעם אוונט מיין סטודענטישע אוניפארם, און כדי אויסצוזען מער מחבריש, בין איך דערשינען אין א קורצער טאקסידא. דער ערשטער וואס האט מיך אויסגעלאכט פאר דעם, איז געווען לאלא גאלדשטיין, דער מיטארבעטער פון נאוואיע וורעמיא, א געשמד'טער איד. כדי מען זאל ניט דערקענען אין אים דעם איד, האט ער זיך ניט גערופן גאלדשטיין, נאר גאלשטיין, אן דעם ד', וואס האט געקלונגען מער דייטש. זיין ברודער איז געווען א פריוואט-דאצענט אין פעטערבורגער אוניווערזיטעט, אן ערנסטער געלערנטער, פראגרעסיווער מאן, מיטארבעטער פון דער פרא-אידישער צייטונג נאוואסטי וואו ער האט געשריבן אונטער דעם נאמען קארדאנוס. פאר זיינע ראדיקאלע אידעען האט מען קארדאנוס'ן אין גיכן פארשיקט קיין ארכאנגעלסק, און אין נײַנצן פֿינף איז ער אומגעקומען דארט אין א פאגראם וואס די פאליציי האט ארגאניזירט אויף די רעוואלוציאנערן. ער האט געהאט נאך א ברודער, צו דער צייט שוין טויט, א מוזיקער. אין דער מוזיקאלישער ליטעראטור איז פארבליבן ביז היינט

רעדן מיט בורענינען, דריקן זיין האנט, זיצן מיט אים אין איין לאזש איז געווען פאר מיר א מאדנע און ניט קיין אנגענעמע איבערלעבונג. איך האב פשוט מורא געהאט פאר אים. איך האב דאך גוט געוואוסט ווער ער איז און ווי בייז און שעדליך ער קען ווירקן מיט זיין גיפטיגער פען. מיט יארן צוריק איז בורענין אנגעפאלן אויף דעם יונגן דיכטער סעמיאן נאדסאן. ווער אין רוסלאנד האט נישט געקאנט דעם נאמען נאדסאן? ווי עס ווייזט שוין זיין נאמען אליין האט ער געהאט אידיש בלוט, געווען איז ער א רוסישער שרייבער, און פון אידישקייט האט ער געוואוסט זייער ווייניג, מען האט אים גערופן פעוועץ גראזשדאנסקאי סקארבי, דער זינגער פון בירגערליכן טרויער. גאנץ רוסלאנד האט געקאנט אויף אויסעווייניג זיינע לידער, וועלכע האבן אריינגעבראכט אין דער רוסישער פאעזיע א נייעם מאטיוו, אומקלאר אבער מיט א טיפן ווייטאג האָט דער יונגער דיכטער געזונגען פֿון לײַדן פֿון דעם קלײנעם מענטש, פֿון דעם אונטערדריקטן אַרבעטער און פֿון גײַסטיקע קעטן. עס איז געװען נאַיִװ, אָבער ער האָט געװעקט דעם געדאַנק און דאָס געפֿיל. איז נאַדסאָן געװאָרן אַ האַלבער גאָט בײַ דער רוסישער אינטעליגענטער יוגנט. אַ געװיסע צײַט האָט ער פֿאַרשאָטנט אַפֿילו די נעמען פֿון פּושקינען און לערמאָנטאָװן. נאַדסאָן איז געװאָרן קראַנק אױף שװינדזוכט און איז אוועק געפארן קיין קרים וואו ער האט געהאפט צו ערהוילן זיך. אין דער צייט איז ארויס געקומען וויקטאר בורענין מיט זיין בייזער אטאקע אויף אים. דער קריטיקער האט געמאכט חוזק פון אים, אויסגעשפאט און אויסגעלאכט זיינע לידער, זיין שפראך, זיינע געדאנקען, פארשטייט זיך אז ער האט אויך ניט פארגעסן צו דערמאנען זיין יידישע אפשטאמונג, ווי דאס האט זיך שוין געפירט אין דער צייטונג נאוואיע וורעמיא. דער עמפינדליכער דיכטער האט זיך גענומען בורענינ'ס שרייבן נאנט צום הארצן, און דאס האט זיך שעדליך אפגערופן אויף זיין שוואכן געזונט. מיט שרעק און ציטער האט דער יונגער פאעט דערווארט דעם קומענדיגן פרייטאג'דיגן נומער פון נאוואיע וורעמיא, ווייל בורענין האט געדרוקט זיינע ארטיקלען נאר פרייטאג. נאַדסאָנס פֿרײַנד און באַזונדערס די איבערגעגעבענע שרײַבערין װאַטסאָן האָבן געהיט, אַז דער פֿרײַטאָגדיקער נומער זאָל חלילה ניט אַרײַנפֿאַלן אין דעם דיכטערס הענט, אָבער ער האָט פֿאָרט געלײענט די נײַע אַטאַקע, נײַע באַלײדיקונגען, און בלוט האָט אָנגעהױבן גיסן זיך פֿון זײַנע קראַנקע לונגען. אַזױ האָט עס אָנגעהאַלטן עטלעכע װאָכן. יעדע קריטיק בורענינס איז געװען װי אַ שטױס אין האַרצן פֿאַר נאַדסאָנען. האט בורענין געוואוסט וואס ער טוט? יא, ער האט דאס גאנץ גוט געוואוסט ווייל מענטשן האבן אים ערקלערט די סיטואציע, אבער ער איז ווייטער אנגעגאנגען מיט זיינע אטאקעס. נאדסאן איז אין גיכן געשטארבן. די עפנטליכע מיינונג האט מיט רעכט אדער מיט אומרעכט באשולדיגט בורענינען אז ער האט דער'הרג'עט דעם דיכטער, א לאנגע צייט האבן די פראגרעסיווע שרייבער און קולטור-טוער ניט געגעבן בורענינען די האנט, מען האט אים אויסגעמיטן. ער איז אבער ווייטער אנגעגאנגען מיט זיין בייזן, אפטמאל פארניכטנדיקן שרייבן. ווי נאר עס האט זיך באוויזן א נייער טאלאנט, איז בורענין געווען דער ערשטער ארויפצוכאפן זיך אויף אים. און אויב דאס איז נאך געווען א איד, האט דער דאזיקער ליטערארישער סאדיסט געהאט א טאפלטע הנאה. פון דעם באוואוסטן רוסיש-יידישן שרייבער אקים וואלינסקי האט בורענין געריסן פאסן. ער האט אים קיינמאל ניט אנגערופן מיט זיין פסעוודאנים וואלינסקי, נאר שטענדיק מיט שפּאָט, חיים פלעקסער, דער לעזער זאל וויסן און מיטלאכן, אהא, א יידל מיט דעם באוואוסטן דיכטער שין פרוג האט ער געפרואווט מאכן דאס זעלבע וואס מיט נאדסאנען, נאר פרוג איז געווען שטארקער און האט זיך ווייניג גענומען צום הארצן. פארקערט, פאר אים איז עס געווען א סימן אז זיינע הארציגע אידישע לידער זענען גוט באקאנט, געפינען אן אפקלאנג ניט נאר צווישן אידן. מיט דער צייט איז שוין געווארן באקאנט, אויב בורענין רייסט ארונטער, איז דאס מזל'דיג פאר דעם שרייבער, מען הויבט אן אים צו לייענען און מען קויפט זיינע ביכער, ווייל בורענין וועט דאך ניט ארויפפאלן אויף א ניט טאלאנטפולן שרייבער. דער שרייבער לעאניד אנדרעיעוו, דער פארפאסער פון דער דערציילונג זיבן געהאנגענע, האט באקומען אין איין שיינעם פרימארגן אין פינלאנד צענדליגער טעלעגראמעס מיט גליקוואונטשן און גראטולירונגען. ער האט ניט געוואוסט וואס דאס מיינט, ביז שפעטער בייטאג ווען עס איז אנגעקומען די נאוואיע וורעמיא מיט בורענינס אטאקע אויף אנדרעיעוון. ווי גראב ווי אומפארשעמט די אטאקע איז געווען, דער ליטערארישער תלין האט אויסגעלאכט אנדרעיעווס פארשטארבענע פרוי און איר אנדענק ביים שריפטשטעלער, פון דעם מאמענט אבער איז דער רום פון דעם יונגן שרייבער געווען געמאכט. גראבקייט איז געווען דער גרונד און הויפט טאן פון בורענינס שרייבן, ווען זשאבאטינסקי האט מיט יארן שפעטער איבערגעזעצט חיים נחמן ביאליק'ס לידער פון אלט העברעאיש אויף רוסיש, האט בורענין געשריבן, איבערגעזעצט פון דער אלט כאמישער שפראך. א' טשעכאוו'ס נאמען האט ער פארדרייט אין אפשכי, אזוי ווי עמיצער ניסט, פשכי, און דאס האט געהייסן קריטיק. און אָט דער גראָביאַן איז אין פּריוואַטן לעבן געווען אַ דזשענטעלמען מיט פיינע, רואיקע מאַניערן און שטילער, באַשיידענער שטים. ווען ער האָט אַרויסגעזאָגט אַ מיינונג, איז דאָס שטענדיק געווען רואיק, זייער העפֿלעך, קיינמאָל ניט באַליידיקנדיק. מען האָט זיך פּשוט געוווּנדערט, איז אָט דער שטילער מענטשל מיט דער קליינער אָפּגעשאָרענער רויטלעכער באָרד, וואָס גייט אזוי באשיידן ארום איז דאס דער פארהאסטער גרויזאמער גראבער קריטיקער? נאך אינטערעסאנטער איז אז בורענין האט גאנץ גוט פארשטאנען דעם ווערט פון דער שיינקייט ביי טשעכאוון און זיכער הנאה געהאט פון אנדרייעוון און אפשר אויך פון ביאליקן נאר די פארדאמטע פרייטאג ארבעט זיינע וואס ער האט געדארפט דורכפירן האט אים געצוואונגען צו שרייבן ניט אזוי ווי ער האט געפילט נאר ווי זיין עולם וואס איז פון אים אליין שלעכט ערצויגן געווארן האט דערווארט. גייט אריין אין טעאטער און זעצט זיך אוועק, האט קארפאוו מיר פארטריבן פון די קוליסן, ער איז געווען אין א שלעכטער שטימונג, מען האט אים געלאזט וויסן אז דער גרויספירשט, דער דעם צאר'ס אנקל, וועט זיין אין טעאטער און דאס איז אים קענטיג געווען אומאנגענעם. אין טעאַטער איז געװאָרן טונקל. אַן אוּװערטיור, װאָס קײנער האָט ניט געדאַרפֿט האָבן און צו װעלכער קײנער האָט זיך ניט צוגעהערט, איז פֿאַרשטומט געװאָרן. דער פֿאָרהאַנג האָט אָנגעהױבן קריכן אַרױף מיט אַ מאָדנעם גערױש, און מײַן קאַריערע אַלס דראַמען-שרײַבער האָט זיך אָנגעהױבן. איך האָב דערזען די שטוב, אין װעלכער עס האָבן געװאױנט מײַנע פֿון מיר געשאַפֿענע מענטשן. וויפל מאל האב איך זי באזוכט אין מיינע געדאנקען, וויפל מאל בין איך דא געווען, אריינקומענדיג גלאט דורך די ווענט. איך האב איצט מיין שטוב ניט דערקענט, נאר דא און דארט האב איך דערזען א ביסל ענליכקייט צו דער שטוב פון מיינע געדאנקען, דער לאמפ מיט דעם בייכעדיגן גלאז, דאס האלב צעבראכענע בענקל, דער פראווינציעלער פארהאנג אויפן פענצטער, דערנאך האבן זיך אנגעהויבן אויפזאמלען מיינע מענטשן, וועמען איך האב געשאפן פון דער לופט, פון גארניט, פון באאבאכטונגען, פון דער פאנטאזיע מיינער. איך ווייס באמת ניט וואסערע מענטשן און וועמעס כאראקטערן דאס זענען געווען. מיין זיסע נאדיע מוזיל האט געשפילט עפעס א באשעפעניש, עפעס א יונגן גייסט, וואס האט גערעדט אויף א מוזיקאליש-מאסקווע שפראך, אבער וואס אזוינס האט זי אליין ניט געוואוסט, גאט זאל איר מוחל זיין, ווייל איך האב איר דאך שוין לאנג מוחל געווען אין פאראויס. פון מיראווא, דעם גרויספירשט רעיסט, רעד איך שוין גארניט. דער איינציגער וואס איז געווען גוט און האט געשפילט מיט הארץ און פארשטאנד, איז געווען דער באקאנטער שוישפילער בראוויטש, וועמעס נאמען איז געווען פארבונדן מיטן נאמען פון דער גרויסער קאמיסארזשעווסקאיא. פארט האט דער ערשטער אקט זיך דורכגעשלעפט גאנץ נישקשה, דעם מאטיוו משפחה האס וועלכן איך האב געוואלט פעסטשטעלן האבן די שוישפילער מער אדער ווייניגער ארויסגעבראכט, דער עולם האט אפלאדירט, ניט צו ווארעם און ניט צו קאלט, אזוי ווי עס קומט פאר געווענליך נאך א האלב געלונגענעם ערשטן אקט, אבער איך בין געווען גאנץ צופרידן און האב געשמייכלט צו דער מאמע מיט אן אויסדרוק. דאס איז בלאטע, וועסט באלד זען עפעס גאר אן אנטיק. דער אנטיק. דער צווייטער אקט האט זיך אנגעהויבן אין א גארטן אונטער דעם שיין פון דער לבנה. די זעלבע ברידער און שוועסטער וואס האבן זיך נארוואס אזוי געקריגט און געריסן, זענען איצט גאר אנדערש געווארן, זיי רעדן צווישן זיך אזוי פיין, אזוי איידל, מיט אזא ליבשאפט און רעספעקט. דאס פובליקום איז געווארן אומרואיג. וואס מיינט עס? איז עס א חלום? א ווירקליכקייט? מיר האט זיך אויסגעוויזן אז איך האב עס געמאכט קלאר, איך האב געוואלט ארויסברענגען איצט די אינערליכע אונטערדריקטע ליבע און צערטליכקייט וואס די מיטגלידער פון א משפחה פילן איינער צום צווייטן און פון וואס מען קען און מען דארף זיך ניט באפרייען. אבער דאס איז געווען קלאר פאר מיר, אפשר אויך פאר די ליטערארישע ריכטער וואס האבן מיר געגעבן דעם פרייז, אבער ניט פאר דעם פובליקום. די שטימונג אין טעאטער איז מיטאמאל געווארן אנדערש, און ווען די זיסע פריילין מוזיל האט זיך באוויזן אין לאנגן ווייסן נאכט-העמד, מיט א פולשטענדיקן רעאליסטישן ליכטל אין דער האנט, איז אין טעאטער געווארן פרייליך, אבער ניט אין מיין לאזשע. איך האב דערזען, ווי דער מאמע'ס פנים האט זיך פארצויגן, און זי האט געווארפן א דערשראקענעם בליק אויף מיר. וואס וועט זיין? איך האָב דערפֿילט, אַז קעגן מיר וואַקסט אויס אַ געפֿאַר. די אויסגעפּוצטע מענטשן, אין שיינע רײַכע קליידער, מיט זייערע העפֿלעכע, פֿרידלעכע מאַניערן, זײַנען געווען גאָר ניט אַזוי פֿרידלעך. יאָ, יעדער איינער פֿון זיי באַזונדער איז געווען אַ גוטער, פֿרײַנדלעכער מענטש, וואָס וועט מיר קיין שלעכטס ניט טאָן, אָבער אַלע צוזאַמען קאָנען זײַן ברוטאַל, בייז, אומברחמנותדיק. אלע צוזאמען ווערן פארוואנדלט אין דעם וואס מען רופט פובליק, און פובליק איז שטענדיג א רעטעניש, א מין טונקעלע קראפט וועגן וועלכער מען קען גארנישט זאגן אין פאראויס, איך האב דאס פריער ניט געוואוסט, איך ווייס עס איצט. אט לאכן זיי פון מיר, מאכן זיך לוסטיג אויף מיין חשבון, זיי וועלן מיך צעטרעטן אפילו ניט ארומקוקן זיך, זיי וועלן רואיג אוועקגיין אהיים און אפילו ניט דערמאנען זיך וועגן דעם וואס זיי האבן געטאן. דער צווייטער אקט האט זיך פארענדיגט מיט א פאזיטיוון דורכפאל. די שטימונג ארום מיר האט זיך אין איין מאמענט איבערגעקערט. מיט ביטערקייט האב איך געזען ווי מענטשן האבן זיך אויסגעדרייט כדי ניט צו טרעפן זיך מיט מיר. הינטער די קוליסן האט געהערשט א פאניק. די שוישפילער זענען געווען זייער אויפגערעגט עטליכע פון זיי כמעט היסטעריש, נאדעזשדא מוזיל האט זיך פארשפארט אין דער גארדעראבע צימער און מיך ניט אריינגעלאזט. איך דארף זיך איבערטאן פאר דעם דריטן אקט, האט זי מיר צוגעשריגן פון הינטער דער פארמאכטער טיר. קארפאוו האט ניט געקוקט אויף מיר, בראוויטש איז ארומגעגאנגען א בייזער, קיין איין מענטש האט מיך ניט באגריסט מיט א גוט ווארט. איך האב פארלאזן די קוליסן א נאך מער אומגליקליכער און צעטומלטער ווי איך בין אריינגעקומען. ווי אזוי האב איך געקאנט אנשרייבן אזא טשעפוכה? האב איך געטראכט, אין פארוואונדערונג און פאראכטונג צו זיך אליין. דער דריטער אקט האט אלדינג ווידער איבערגעקערט. מיט וואס פאר א זיכערקייט האבן דאס גערעדט די שוישפילער. ווי רירנדיג טראגיש איז געווען נאדיא גייענדיג צו איר פרייוויליגן טויט.

צוגעהערט זיך צו מיר, געוואלט וויסן וואס איך טראכט, וואס איך זאג, אבער איך האב זיי מער ניט געגלויבט. איך האב דאך געדענקט ווי זיי זענען געווען מיט א האלבע שעה פריער. איך האב געווארפן א זייטיגן בליק אויף מיין מאמען. אויך זי איז איצט געווארן אנדערש. זי האט זיך בארואיגט, זי האט מער קיין מורא ניט געהאט פאר איר זונעלע. ווען בראוויטש האט פארענדיגט דעם דריטן אקט מיט זיין מאנאלאג, וואו איך דעק אויף די צענטראלע אידעע פון דער פּיעסע, האָט זיך דערהערט אַן אַלגעמענער שטורמישער אַפּלאָוז. ווידער און ווידער האָט מען געצויגן דעם פאָרהאַנג און דאָס פּובליקום האָט אַפּלאָדירט. אַ דינער האָט זיך באַוויזן אין מיין לאָזשע און געזאָגט אַז קאַרפּאָוו וויל מיך זען. הינטער דער בינע האָט קאַרפּאָװ מיט אַ געמאַכטער בײזקײט אױף מיר אָנגעשריִען. װאָס זײַט איר פֿאַרפֿאַלן געװאָרן? גײט אַרױף אױף דער בינע און פֿאַרנױגט זיך. אָבער פֿריִער פֿאַר אַלעמען דאַרפֿט איר פֿאַרנױגן נאָר רעכטס, צו דער לאָזשע, װוּ עס זיצט דער גרױספֿירשט, פֿאַרגעסט ניט! פֿאָרהאַנג! האָט ער געגעבן אַ באַפֿעל צו דעם אַרבעטער. א מאמענט שפעטער בין איך געשטאנען אויף דער בינע האלטנדיג פון איין זייט בראוויטש'ס האנט און פון דער אנדערער, נו, יא, מוזיל'ס הענטל פארשטייט זיך, און זיך גענויגט רעכטס צו א באשטימטער לאזשע. דארט איז געזעסן איינער אליין א הויכער עלטערער מאן אויסגעפוצט אין א מיליטער מונדיר מיט א פנים וואס איז געווען ענליך אי צום דייטשן קייזער ווילהעלם דעם ערשטן, אי צום דערמארדעטן רוסישן צאר אלכסנדר דעם צווייטן, נו, ער איז דאך געווען זיין זון. דעם צאר'ס קדיש האט מיט לאנגזאמע באוועגונגען און אן גרויס ענטוזיאזם אפלאדירט. בראַװיטש האָט זיך פֿאַרנױגט טיפֿער, און פֿרײַלײַן מוזיל האָט אים צוגעשיקט איבער דער לופֿט אײנעם פֿון אירע סאַמע חנעװדיקסטע שמײכלען. זעענדיק, אַז עס אַפּלאָדירט דער גרױספֿירשט, האָט דער עולם נאָך מער געשטורעמט און געשריִען, בראַװאָ! אױטאָר! און דער גרױספֿירשט, הערנדיק, אַז דאָס פּובליקום שטורעמט און שרײַט, האָט פֿאַרשטאַנען, אַז דאָס איז אַ גוטע פּיעסע, מיט אַ פּריז, און מיט דער מיראָװאַ, און האט ווידער אפלאדירט, און דאס פובליקום זעענדיג אז דער גרויספירשט. אזוי האט עס אנגעהאלטן א גוטע פאר מינוט. ווען דער פארהאנג איז געפאלן צום לעצטן מאל, זענען אלע שוישפילער געווען ארום מיר און הארציג געדריקט מיין האנט. פרייליין מוזיל האט זיך ווידער געמוזט איבערטון, אבער זי איז געווען לעבן מיר און האט געשמייכלט צו מיר, אמת, ניט אזוי ווי צום צאר'ס אנקל, נאר חנעווד'יג. לאלעטשקא, דער געשמד'טער איד, איז אויך צוגעשפרונגען צו מיר און געזאגט אז אלסדינג גייט גוט, יא, זייער גוט, נאר איך האב פארט געדארפט אנטון א פראק פאר דעם גרויספירשט און ניט קיין טאקסידא. דער אלטער סוווארין איז ארומגעגאען הינטער די קוליסן, געשטערט די ארבעטער איבערצובויען די דעקאראציעס און געבורטשעט עפעס אונטערן נאז. דערזעענדיק מיך, האט ער פריינדליך געשאקלט מיטן קאפ און געזאגט פון ווייטן, איר זיגט. און אלע שוישפילער האבן זיך צעלאכט צופרידענע. מיט איין ווארט, עס איז געווען פרייליך, ס'איז געווען יום טוב'דיג, א שיינער מאמענט אין מיין יונגן לעבן. איך האב אבער געציטערט פאר דעם פערטן, לעצטן אקט. ווען זיי האבן געלאכט פון מיין צווייטן אקט מיט די קונצן, וועלן זיי אפשר לאכן פון דעם פערטן. איך מוז דיר דערקלערן אביסל וועגן מיין פערטן אקט. עס איז געווען א טריק וועלכן איך האב געפרואווט איינצופירן אין דער טעאטער טעכניק. אין דריטן אקט באגייט איינער פון דער משפחה זעלבסטמארד, האפנדיג אז די טרויעריגע פאסירונג וועט מעגליך ברענגען שלום אין דער פאמיליע. אבער, און דאס דארף אויסדריקן דעם לעצטער אקט, אבער אלס דינג איז געבליבן ווי פריער, און ווי דאס פארקריפלטע לעבן איז פריער געגאנגען, אזוי גייט דאס אויך איצט, א פאר מאנאטן שפעטער. אלס דינג איז געבליבן ווי פריער, אזוי קען מען זיך אויסדריקן אין א ראמאן, אין א בוך, אבער ווי מאכט מען דאס אויף דער בינע? א, גאנץ איינפאך, מען שרייבט נישט קיין נייעם פערטן אקט, נאר מען שפילט איבער דעם ערשטן אקט כמעט אן ענדערונגען, און דאס פובליקום וועט שוין פארשטיין, אהה. א איבערחזרונג. אזוי ווי עס איז געווען פריער, הייסט עס אז עס האט זיך גארנישט געענדערט, דער קרבן איז געווען אומזיסט, נו, וואס קען זיין קלארער? און אזוי האבן מיר טאקע געמאכט, דער פארהאנג האט זיך אויפגעהויבן, די זעלבע שטוב, די זעלבע בענקלעך, דער זעלבער לאמפ מיט דעם בייכלדיגן גלאז ווי אין ערשטן אקט, די שוישפילער זיצן אויף די זעלבע פלעצער און רעדן די זעלבע ווערטער. א מינוט איז אין טעאטער געווען שטיל, דערנאך האט מען זיך דא און דארט געכאפט, מען הויבט אן שפילן די פיעסע פון דאס ניי, איז דער סופליאר אפשר שיכור, מאכן די שוישפילער אדער דער מחבר אדער אלע צוזאמען חוזק פון אונז? דער אקט האט דאך ניט געקאנט זיך ציען לאנג ווייל ער איז געווען געבויט אויף א טריק, אויף איבערחזרונג, נאך דריי פיר מינוט האט דער פארהאנג זיך פאמעליך ארונטערגעלאזט, די פארשטעלונג איז געווען פארענדיגט, פון דער זייט פון פארהאנג, אבער ניט פון דער אנדערער וואו דאס פובליקום איז געזעסן. דארטן, אין טעאטער, האט די פארשטעלונג זיך הערשט אנגעהויבן. מען האט געשריען, געגוואלדעוועט, געטופעט מיט די פיס, געפייפט, פראטעסטירט. מיין מאמע איז געווארן בלייך אז איך האב געמיינט אט אט חלש זי אוועק. מיט א ווייטאג און טיפן רחמנות האט זי געקוקט אויף מיר. דער פארהאנג האט זיך אויפגעהויבן, ווייל א טייל פון פובליקום האט שטארק אפלאדירט, און דער סקאנדאל איז געווארן גרעסער.